מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ו, די פרשה איז פרשת מקץ, ס'איז שיחה ג', די דריטע שיחה אויף פרשת מקץ אין חלק ט ו, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד דרײַ הונדערט נײַן און פֿופֿציק. דאס איז א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, די שיחה בויעט זיך אויף א אויף א רשי אין פרשת מקץ, און דער רבי פרעגט אפאר שווערע שאלות אויף רשי, און דער רבי וועט עס ענטפערן, די שיחה רשי איז אינטערעסאנט זייער זייער קורץ, אבער פשוט געשמאק אין א וועג וואס מען קען זאגן טעמו וראו כי טוב ה', חידושים נפלאים וואס דער רבי איז מחדש וואס רשי האט דא געמיינט, ס'איז דא פשוטע שווערע שאלות אויף רשי. דער עיקר שיחה גייט אוועק אויף דעם ענין וואס מען קען אפלערנען זיך די הוראה פון דעם פירוש רשי וואס מיט וואס דער רבי האט מסביר געווען, א לאנגע אריכות אין די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען ווי מען דארף לעבן, ווי מען דארף דינען דעם אייבערשטן, מיט אלע פרטים אין לערנען און אין דאווענען און אלע זאכן וואס א איד דארף טון. צום סוף קומט צו לויט ווי די רבי האט געבויט אויף א של"ה אז אין רשי איז דא נפלאות שטעלט זיך די רבי אויף א צווייטע רשי און די רבי ברענגט אראפ רמזים דארטן אויכעט דריי שווערע שאלות אויף רשי און די רבי איז געגעבט א רמז וואס רשי וויל דא דערציילן א זאך וואס ווען מען לערנט בפשטות ווערט עס געוואלדיג שווער אבער דא ליגט א רמז אין דעם ענין און אויכעט וואס מען קען זיך פון דעם אפלערנען. אות א', אין פסוק ויאמרו אליו חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, אין סוף פרשת מקץ שטייט די מעשה אז פאר די שבטים זענען אוועק געפארן האט יוסף געהייסן דעם איש על ביתו האט ער אים געהייסן אריין לייגן זיין גביע כסף זאל ער אריין לייגן אין די אמתחת בנימין און זענען ארויס געפארן פון שטאט און יענער קומט אן און זאגט איר האט דאך צוגענומען דעם דעם בעכער פון פון מיין פון מיין אדון האבן זיי אים געענפערט, חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, ס'איז חלילה, זאגט רשי, ברענגט רשי אראפ צוויי פירושים אויף די ווערטער חלילה לעבדיך, רשי זאגט חולין הוא לנו, ס'איז וואכעדיג פאר אונז, ס'איז נישט פאר אונז קיין זאך צו טון, און רשי לייגט צו גלייך נאכדעם חולין הוא לנו לשון גנאי, און רשי איז מוסיף ותרגום, דער תרגום זאגט חס לעבדיך, וואס מיינט חס לעבדיך? טייטשט רשי אויס וואס דער תרגום מיינט, חס מאת הקדוש ברוך הוא יהיה עלינו, דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז און ער זאל אונז אפהיטן פון אזעלכע זאכן. דאס וואס ס'מיינט חס לעבדיך וואס דער תרגום זאגט, חס מאת הקדוש ברוך הוא יהי עלינו מעשות זאת, און רשי ענדיגט צו, והרבה יש ב בגמרא, אין גמרא ברענגט זיך אראפ אזעלכע זאכן וואס ס'שטייט חס ושלום, די גמרא ברענגט אראפ אין ברכות דעם ענין פון חס ושלום, וואס מיינט דער ענין פון די גמרא זאגט חס ושלום, ווייל האבן מיר א געשמאקן הסבר וואס מיינט חס ושלום וואס מ'זאגט אלעמאל חס ושלום חס ושלום, חס ושלום מיינט רחמים ושלום זאל קומען אויף אונז פונעם אייבערשטן אז ער זאל אונז נישט ברענגען צו טון אזעלכע זאכן וואס מען טאר נישט און וואס מען דארף נישט. האבן מיר דא צוויי פירושים אין רשי, איינס אז רשי זאגט אז ס'איז חולין און ער לייגט צו לשון גנאי, און איין פירוש איז ווי דער תרגום זאגט חס לעבדיך, און וואס מיינט חס לעבדיך אז דער אייבישטער האט האט רחמנות אויף אונז, חס מאת הקדוש ברוך הוא זאל זיין אויף אונז פון טון אזא זאך. דאס וואס די שבטים טענה'ן צו דעם מצרי, דער יוסף'ס מענטש וואס איז געקומען זיי כאפן, אז מ'האט צוגענומען דעם גביע, דאס אלץ פאר מ'האט געטראפן דעם גביע. פריער אין פרשת וירא, ביי דער טענה פון אברהם'ען צום אויבערשטן, בשעת ס'איז געווען די מעשה מיט דעם, מיט די, מיט סדום, מיט די הפיכת סדום ועמורה, איז דער אברהם האט דאך געבעטן חמישים צדיקים, ארבעים צדיקים, ער איז געשטאנען זיך געבעטן ביים אייבערשטן צו ראטעווען, שטייט דארטן אז אברהם אבינו האט געזאגט צום אייבערשטן האף תספה צדיק עם רשע שטייט אויך דער לשון חלילה לך מעש חלילה לך אדער חלילה לך שטייט חלילה לך מעשות כדבר הזה אזוי שטייט אין פרק יח פסוק כג אברהם אבינו זאגט דעם אייבערשטן חלילה לך מעשות כדבר הזה און רשי איז דארט מפרש די ווערטער חלילה לך זאגט רשי חולין הוא לך ס'איז חולין פאר דיר צו טון אזא זאך. יאמרו, מ'וועט זאגן כך הוא אומנותו וכו', מ'וועט זאגן אז דאס אזוי איז די אומנות פון דעם אויבערשטן וכו', רשי מיינט דארטן צו זאגן, און דארט ברענגט ער א מבול, דארט ברענגט ער, דארט ברענגט ער הפיכת סדום, איז ממילא זאגט, זאגט אברהם אבינו חלילה לך, און רשי טייטשט אויס חולין הוא לך. גלייך, ס'ווארפט זיך גלייך אין די אויגן די שווערע שאלות וואס דער רבי גייט פרעגן, דער רבי וועט פרעגן צוויי שווערע שאלות און געבן א געשמאקן הסבר אויף דעם. דארף מען פארשטיין, א', פארוואס אין פרשת וירא וואו עס שטייט דער לשון חלילה צום ערשטן מאל, איז רשי מסתפק מיטן אפטייטש חולין הוא לך, און אין אונזער פרשה באנוגנט ער זיך נישט מיטן זאגן חולין הוא לנו, די שבטים האבן געזאגט חולין הוא לנו, און ער איז מוסיף לשון גנאי. אויב חולין פאדערט א הסברה, האט רשי געדארפט דאס מסביר זיין ביים ערשטן מאל. בדרך כלל איז רשי גארנישט מסביר צוויי מאל, אויב ער האט געזאגט ביים ערשטן מאל, דארף ער נישט זאגן ביים צווייטן מאל. דא קומט אויס פונקט פארקערט, ביים ערשטן מאל זאגט ער חלילה לך צום אייבערשטן, חולין הוא לך, און דא קומט ער און ער לייגט צו, חולין הוא לנו, לשון גנאי. געוואלדיגע שווערע שאלה, וואס טוט זיך דא? וואס האט רשי געמיינט מיט דעם? ב. נאך מער, רש י די צווייטע שאלה, רש י איז דא נישט נאר מוסיף די ווערטער לשון גנאי, נאר ער גיבט אויך צו א צווייטן פירוש, ותרגום וכו', ער ברענגט אראפ דעם תרגום חס חס לעבדיך, פארוואס איז אין פרשת וירא גענוג דער פירוש חולין הוא לך, און דא איז דאס נישט מספיק און מען דארף אנקומען צו א צווייטן פירוש? צוויי שווערע שאלות וואס דער רבי פרעגט אויף דעם ענין. אות ב', רש ב זיך אבער געבן דעם הסבר אויף דעם זייער געשמאק דער ביאור אין דעם אין פרשת וירא ס'ווענדט זיך וואו מען רעדט איז דער לשון חלילה געזאגט געווארן כלפי דעם אויבערשטן אברהם אבינו זאגט דעם אויבערשטן חלילה לך וואס ביי אים איז כלל נישט שייך דער ענין פון חולין וחול ביים אויבערשטן נישט שייך בכלל דער ענין פון חולין וחול איז דעריבער גענוג צו זאגן אז עשות כדבר הזה צו טון אזא זאך וואס שטייט בתמיה עשות כדבר הזה איז ווייל חולין הוא לך, ס'איז נישט אינגאנצן שייך צו דיר אזא זאך, און מיט דעם אליין איז שוין קלאר אז דאס איז ביי דעם אויבערשטן אינגאנצן אפגעפרעגט. בשעת מ'רעדט מיט דעם אויבערשטן, איז גענוג וואס רש י זאגט דארטן אז דארטן מיינט חלילה לך ווען אברהם אבינו זאגט דעם אויבערשטן חלילה לך מעשות כדבר הזה, ווי דער לשון איז אויכעט געווען, פרעגט אין לשון אין לשון בתמיה, ווי איז דער לשון דארטן געווען אז ער זאגט דעם אויבערשטן האף תספה צדיק עם רשע? עשות כדבר הזה איז חולין, גענוג, מען דארף מער נישט זאגן, מען רעדט וועגן דעם אייבערשטן, דאס אלץ וואו מען רעדט וועגן דעם אייבערשטן אין פרשת, אין די מעשה מיט דעם, מיט דעם מבול, מיט, מיט, מיט, מיט סדום, סדום ועמורה. אין אונזער פרשה אבער, וואו עס רעדט זיך בנוגע בני אדם, די שבטים זאגן צו דעם גוי, אז וואס? אז חלילה מב, חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, וועלכע פארנעמען זיך יא מיט חולין. זיי זענען דאך נישט דער אייבישטער, זיי פארנעמען זיך יא מיט חולין. וואכעדיג, זיי פארנעמען זיך מיט חולין, מיט וואכעדיגע זאכן. ביי זיי איז בלויז חולין הוא לנו, נישט קיין טעם מספיק צו שולל זיין מעשות כדבר הזה. מיט דעם וואס זיי זאגן חלילה לך, און רש י וועט זאגן חולין הוא לנו, איז נישט גענוג. זיי פארנעמען זיך דאך מיט חולין. אויב אזוי קען דאך זיין אז זיי האבן זיך פארנומען מיט דעם צו נעמען דעם בעכער אויכעט. איז בלויז חולין הוא לנו, ווען רש י וואלט געזאגט נאר חלילה לך, חולין הוא לנו, איז נישט קיין טעם מספיק צו שולל זיין מעשות כדבר הזה, פון צו נעמען דעם גביע הכסף, ער וואלט עס נישט אנגענומען, ווארום וואס איז וואס איז אזוי דער געוואלד אויב בני אדם האבן געטון א זאך וואס איז חולין, יעדער מענטש טוט חולין, האט ער געטון א זאך פון חולין, מוז רשי דא צולייגן עפעס א אנדערע סארט זאך, וואס דארף רשי צולייגן? זאגט רשי חולין הוא לנו, לשון גנאי, ס'איז א בזיון פאר אונז צו טון אזא זאך, דעריבער מוז דא רשי ביי אונז מוסיף זיין אז חולין הוא לנו איז לשון גנאי, חולין דא איז נישט באגרעניצט צום תוכן פון וואכעדיגקייט, מען מוז זאגן אז ס'איז חולין ווייל פון חולין, דאס איז דאך דער ווארט פון חלילה ווי ער זאגט דאך דארטן ביי אברהמען, אז ס'איז נישט באגרעניצט צום תוכן פון, ס'איז נישט באגרעניצט צום תוכן פון וואכעדיגקייט, נאר ס'האט אין זיך נאך א פירוש אויך, א לשון וואס באצייכנט אז די זאך איז מגונה, במילא איז דאס אפגעפרעגט. במילא דאס וואס די איז בשעת אברהם זאגט צו דעם אייבערשטן איז זאגט ער אים חלילה לך ס'איז נאר חולין און דער אייבערשטער איז נישט שייך צו חולין במילא איז דו טוסט נישט אזעלכע זאכן צו הרג'נען צדיק עם רשע מה שאין כן ווען די שבטים קומען און זיי טענה'ן צו דעם גוי מוזן זיי אים מסביר זיין אז נישט נאר מוז רשי אונז דערציילן אז דער חלילה מיינט עפעס טיפער ווייל אויב חלילה מיינט נאר חולין איז דאס נישט שולל איר זענט חולין איר האט געטאן אזא זאך מילא מוז מען צולייגן אז חולין הוא לנו גנאי הוא לנו ס'איז נישט נאר חולין נאר ס'איז גנאי אויכעט רבי לייגט צו אין הערה פינף זייער געשמאק, מה שאין כן בפירוש רשי נח, אין פרשת נח שטייט דאך ויחל נח, ווען נח האט איינגעפלאנצט דעם דעם גפן, דאן איז ער געווארן שיכור, שטייט מה שאין כן פרשת נח, ויחל, זאגט רשי, עשה עצמו חולין, ותו לא, מען רעדט דאך דא וועגן א מענטש, האט ער געדארפט זאגן עפעס א גנאי? זאגט דער רבי ניין, כי שם אינו גנאי. ביי נח דאס איז נישט געווען קיין גנאי, רק חולין לחוד. פארוואס? כהמשך פירוש רשי, רשי זאגט זייער געשמאק, שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה אחרת. וואס גייסטו איינזייען די התחלה ביי טרויבן וואס ס'קען דיר ברענגען צו א זאך וואס איז נישט גוט, און והא ראיה ס'איז דאך אזוי געווען? דערפאר איז דאס נאר א ענין פון חולין אבער ס'איז נישט קיין גנאי, ווייל ער האט עס געקענט נוצן אויף גוטע זאכן אויך, ער האט עס געקענט נוצן אויף מאכן קידוש, אבער נישט נישט אויף זיך אנטרינקען און זיין שיכור. אות גימל אין אות גימל דער רבי פרעגן א שאלה אז דער הסבר וואס מ'האט ערשט געגעבן אז דא רעדט מען וועגן אייבערשטן און דא רעדט מען וועגן א בן אדם וועגן די שבטים איז א חילוק וואס מיינט דער ענין פון חולין זאגט דער רבי איז נאך נישט אזוי גלאטיק און נאך דעם וועט ער געבן א געשמאקן ענטפער צו עס פארשטיין זייער גוט אבער דער פירוש אות גימל אבער דער פירוש איז נישט גלאטיק ווייל ווען איז שייך צו זאגן אז חולין הוא לנו איז א לשון גנאי ווען איז שייך צו זאגן אז חולין איז לשון א לשון גנאי ווען ס'רעדט זיך מ'האט געזאגט טאקע אז ס'רעדט זיך וועגן מענטשן וואס ביי זיי קען זיין אז חולין אליין איז נישט קיין איז נישט קיין עוולה מוז מען זאגן אז ס'איז גנאי וואס זיי טון דאך אין חולין זאגט דער רבי ווען איז שייך צו זאגן חולין לשון גנאי ווען ס'רעדט זיך וועגן אזא מענטש וואס מצד זיין מעלה וחשיבות האט ער לגמרי נישט צו טון מיט ענייני חול איך רעד וועגן א מענטש וואס איז העכער פון פון די זאכן פון חול, במילא זאגט מען אז חלילה מיינט חולין און ס'מיינט א גנאי. און דעריבער ווען ער באצייכנט א געוויסע זאך אלס חולין, איז דאס א לשון גנאי ביי אים, ווייל ער איז א חשוב'ער מענטש און ער טוט נישט אזעלכע זאכן. ביי אים איז די זאך זייענדיג חולין א דבר מגונה. דערפאר ברענגט רש"י, דער רבי ברענגט אראפ אז דערפאר האט יוסף געזאגט וואס ער איז געווען א משנה למלך, ער איז געווען א חשוב'ער מענטש, האט ער געזאגט צו פרעה, האט ער געזאגט צו די מענטשן דארטן, האט ער געזאגט צו די צו די שבטים יעמאלט ווען ווען זיי האבן געזאגט אז כולנו עבדים, האט ער זיי געענטפערט, חלילה לי מעשות זאת. ואדרבה, מיט דעם לשון איז ער, איז ער די זאך שולל נאך מער ווי דורך א בפירוש'ן לשון גנאי. ווען ס'רעדט זיך פון א חשוב'ן מענטשן און ער זאגט חלילה, איז דאס נאך בעסער ווי ער וואלט געזאגט דעם לשון פון גנאי. פארוואס? היות אז דאס באווייזט אז א זאך וואס איז נישט לפי ערכו ומעלתו, איז ביי אים אזוי אפגעפרעגט, ביז אז א דבר חולין איז ביי אים נישט ווייניגער גנאי ווי א דבר מגונה ממש גניבה וכיוצא בזה. ער וויל ארויסברענגען זיין גרויסקייט, זאגט ער יענעם, חולין הוא לי. זאלסט געדענקען, וואס איז חולין? חולין קען, חלילה, חלילה מיינט חולין, און חולין מיינט אויכעט א ענין פון גנאי. אז יעדע זאך וואס ביי מיר איז א ענין פון חולין, איז דאס נישט ווייניגער ווי א ממש, א דבר מגונה ממש, ווי גניבה וכיוצא בזה. איז דאס אלס ווען ס'רעדט זיך וועגן א אדם חשוב ביותר, דא אבער האבן די שבטים געדארפט מבטל זיין די טענה אז זיי זענען שייך צו גניבה, זיי האבן געוואלט זאגן דעם גוי מיר זענען נישט שייך צו דעם, מיט דעם חלילה לך האבן זיי געזאגט מיר זענען נישט שייך צו דעם, און זיי מאכן דאך דארט א קל וחומר, מה דאך מיר האבן צוריק געברענגט די געלט האבן מיר צוגענומען, איז שווער צו זאגן אז זיי האבן עס געוואלט באווייזן מיט דער טענה חולין הוא לנו. מיט די ווערטער חולין הוא לנו, ווילן זיי מיט דעם זאגן אז זיי זענען נישט שייך צו גניבה. זאגט דער רבי, עס לייגט זיך נישט אין שכל, פארוואס? ווייל דאס ווי די גמרא זאגט, א געשמאקע גמרא, די גמרא זאגט, תולה תניא בדלא תניא, ווילסט ארויסלערנען א זאך פון עפעס וואס מען האט עס גארנישט ארויסגעלערנט, מען קען נישט טון אזא זאך. ווילסט ארויסלערנען אז גניבה איז ביי זיי מופרך, ווייל אפילו חולין איז ביי זיי א דבר מגונה. עס לייגט זיך נישט אין שכל. די גמרא דערציילט דארטן אז רבי יהושע בן לוי האט געפרעגט צו מען מעג זיך משתמש זיין מיט נוי סוכה אינמיטן סוכות צו מען מעג אראפנעמען נוי סוכה מען מעג זיך משתמש זיין מיט אים האט ער אים געענטפערט אין ישיבה דארטן אז ס'איז דא א דוגמה לאיסור בכך וואס די דוגמה אז מען טאר נישט ציילן קיין געלט לעבן חנוכה ליכט טאקע אין די מען האלט אינמיטן חנוכה אין די גמרא פון אין די סוגיא פון חנוכה אין גמרא אין שבת כ"ב זאגט ער דארט האט אים געענטפערט אז דערפאר מען טאר נישט ציילן קיין געלט לאור פון די חנוכיה ווען די חנוכה ברענט טאר מען נישט ציילן קיין געלט לעבן דעם האט רב יוסף דאס געהערט האט ער געשריגן האט געשריגן מריה דאברהם רבונו של אברהם ווי קענט איר דאס אראפלערנען איר לערנט ארויס א זאך איר נעמט א זאך און איר פארדרייט אינגאנצן איר ווילט ארויסלערנען א זאך וואס מען האט געלערנט קלאר און פון א זאך וואס מען האט נישט געלערנט, די זאך וואס איר רעדט זיך וועגן די תלי תניא בדלא תניא, איר ווילט ארויסלערנען א זאך וועגן דעם ענין פון נוי סוכה פון חנוכה, נוי סוכה שטייט מפורש איז דא א מפורש'ע ברייתא אז מען טאר עס נישט אז מען טאר עס נישט ניצן, די גמרא ברענגט אראפ די ברייתא, א קלארע ברייתא, און מה שאין כן דער ענין פון חנוכה איז א מימרא דרבי יוסי, ווי ווילסטו ארויסלערנען אזא זאך? ממילא קען מען דאס נישט ארויסלערנען פון דעם, איז דא אויך די זעלבע זאך, ווי ווילסטו ארויסלערנען א זאך פון א זאך וואס נישט, ווי זאגן אז ביי זיי איז חולין אויף אזוי ווייט דאס אז בשום אופן עס קען נישט זיין ביי זיי קיין גניבה, ממילא און מכל שכן אז זיי האבן דערמיט געוואלט איבערצייגן א גוי, דא רעדט זיך וועגן מען האנדלט דאך מיט א גוי, דער שליח פון יוסף'ן, און דערצו נאך א גוי פון ארץ מצרים ערות הארץ, וואס ביי זיי איז דאך נישט קיין פראבלעם די אנדערע זאכן די די גוי וואס ביי אים זענען די דברי חולין געוויס נישט קיין עניין פון גנאי איז נישט גענוג צו זאגן דעם עניין פון חולין גנאי הוא לנו מילא בלייבט דאך די שאלה ווי האבן זיי זיך פארענטפערט פאר דעם גוי במילא מוז מען אנקומען וויבאלד אזוי און דאך על כל פנים מער מתאים געווען צו אויסדריקן די אפגעפרעגטקייט פון גניבה נישט דורך זאגן חולין הוא לנו נאר מיט א קלארן לשון פון גנאי זיי האבן געדארפט זאגן ס'א בזיון פאר אונז מיר זענען מענטשן וואס מיר גנב'נען נישט פארוואס דארף האבן זיי געדארפט זאגן ענין פון חלילה לך און חלילה לך מיינט חולן און חולן מיינט דעם ענין פון גנאי ס'איז נישט גענוג קיין ענטפער פאר זיי פאר דעם גוי דאס איז נישט גענוג קיין ענטפער דעריבער ברענגט רשי דעם פירוש התרגום אז חלילה לעבדיך חלילה לעבדיך מיינט חס לעבדיך חס מאת הקדוש ברוך הוא וכו' ווי מ'האט פריער מסביר געווען וואס דאס מיינט זיי האבן געזאגט חס ושלום אז ביי זיי זאל זיין אן ענין פון גניבה און נאך מער חס מאת הקדוש ברוך הוא יהי עלינו מעשות זאת. דער אויבערשטער האט אויף אונז רחמנות און דערלאזט נישט אז מיר זאלן אפילו בשוגג נכשל ווערן אין אזא זאך. דער רבי ברענגט אראפ אז דאס נעמט זיך פון דעם רבי אליהו מזרחי און דעם גור אריה, זיי טייטשן עס אויס דעם ענין פון חס מאת הקדוש ברוך הוא יהי עלינו מעשות זאת. איז ממילא ברענגט רשי אראפ דעם צווייטן דעם צווייטן פירוש אויך, ווייל דער ערשטער פירוש ווי געזאגט פריער איז נישט גענוג פאר דעם מסביר זיין דעם גוי אז זיי זענען נישט שייך צו גניבה. וויבאלד אבער אז אין תנך געפינט מען נישט אז חלילה זאל האבן דעם טייטש פון חס, אלעמאל ווייסן מיר חלילה מיינט דער ענין פון חולין הוא לך, חלילה שטייט נישט אין קיין ארט אז דער ענין פון חס, תרגום, דער תרגום זאגט דאס, מוז רשי באווארענען אז על כל פנים בגמרא איז עס דא הרבה.

מילא האט מען געהאט די צוויי שאלות אויף רשי, דער רבי האט עס פארענטפערט זייער געשמאק, און דערפאר מוז מען האבן צוויי, דער רבי האט מסביר געווען פארוואס מען מוז האבן צוויי פירושים אין רשי, אלץ שטימט הונדערט פראצענט. אות ד' האט דער רבי אריין ווי געזאגט פריער אין די הוראה וואס מען דארף זיך אפלערנען פון דעם, די הוראה פון דעם פירוש רשי אין עבודת השם, דער אלטער רבי איז מבאר אין תורה אור אז בחינת האבות צריך להיות בכל אדם. אבל שאר בחינות כגון השבטים יש לך אדם שאין בו כלל בחינות מדרגות אלו. מיר האבן געלערנט אין יענע וואכעדיגע שיחה אדער צוויי וואכענדיגע שיחה האבן מיר געלערנט דעם ענין פון אז די ענין פון חסד גבורה תפארת אדער אדער חסד און רחמים רחמים און גבורה און תפארת מוז יעדער איד האבן וויבאלד דאס זענען אבות און אין קורין אבות אלא לשלושה מוז מיר האבן אלע דריי עבודות ווי מ'האט געלערנט אין די שיחה יעמאלט מה שאין כן די דינים פון די שבטים נישט יעדער איינער מוז עס האבן יעדער איינער האט א איין זאך וואס איין זאך פון די שבטים ער האט נישט אלע זאכן פון די שבטים און דער רבי איז מסביר דער פשט דערפון וואס איז דער פשט דערפון נישט יעדער איד מוז האבן אין זיך די אלע בחינות און ענינים מיוחדים וואס דערמיט האט זיך איין שבט אויסגעטיילט פון די אנדערע נישט יעדער איד מוז האבן אלע זאכן אבער די בחינות וענינים כלליים וואס זענען געווען ביי אלע שבטים אלס בנים פון די אבות מוזן זיי מוזן זיי זיין ביי יעדן אידן. זייער א געשמאקע הוספה צו דעם וואס מ'האט געלערנט צוויי וואכן צוריק. צוויי וואכן צוריק האט מען געלערנט אז מען דארף האבן די אלע דריי זאכן פון אברהם יצחק ויעקב, אבער פון די שבטים מוז מען נישט האבן פון אלעמען. יעצט לייגט די רבי צו אבער א נייע זאך דא, די רבי לייגט צו אז וואס יעדער שבט בפרט האט דארף מען טאקע נישט האבן, אבער בשעת ס'רעדט זיך וועגן א כלל וואס אלע שבטים האבן, יעמאלט דארף מען עס יא האבן. דארף יעדער איד האבן אט דעם ענין. וואס זעט מען א זאך וואס איז דא ביי אלע שבטים? דעם ענין פון חלילה לך, האבן דאך אלע שבטים געזאגט צוזאמען, זענען אלע געווען צוזאמען חוץ פון חוץ פון יוסף, בנימין איז געווען, אלע זענען שוין געווען דא, און זיי האבן אלע געזאגט דעם ענין, מוז דער ענין זיין א הוראה פאר אונז פאר יעדן איינעם, און מיר דארפן עס טון אויכעט אפילו עס איז פון די שבטים. אבער די בחינות וענינים כלליים וואס זענען געווען ביי אלע שבטים, וואס זיי זענען דאך אלס בנים פון די אבות, מוזן זיין ביי יעדן אידן, דער רבי האט אונטערגעשטראכן עס מוז זיין ביי יעדן אידן אט די דרגות וואס מען זעט בכללות ביי אלע שבטים צוזאמען, און על דרך זה בענינינו, דער רבי איז מסביר יעדן ווארט זייער געשמאק, וויבאלד אז די טענה חולין הוא לנו לשון גנאי איז נישט געקומען פון א שבט פרטי, נאר פון די שבטים בכללותם, איז מובן אז דער ענין פון חולין הוא לנו איז נוגע יעדער אידן. איז נוגע יעדן אידן צו וויסן, אז זאל געדענקען אז חולין הוא לנו. וואס מיינט עס בפשטות די הוראה צו אונז? וועט דער רבי מסביר זיין. א איד דארף וויסן אז כל ענינו ומהותו איז קדושה. די גאנצע מציאות פון א אידן איז קדושה. ער מיט חולין, גשמיות, זענען באזונדערע וועלטן. ביז אז דאס האבן צו טון מיט גשמיות אלס חולין איז פאר אים א גנאי. עס דארף ביי אים זיין אינגאנצן אפגעפרעגט דער ענין פון האבן צו טון מיט חולין מיט גשמיות, און אט דער הרגש דארף זיין נישט נאר בפנימיות נפשו, נאר אויך בגלוי און אין אזא אופן אז אפילו אומות העולם זאלן דערקענען אז ער איז ניט שייך צו חולין. על דרך ווי גערעדט פריער אז ביי די שבטים איז געווען בפשטות אז די טענה פון חלילה לנו אליין איז געווען גענוג א הוכחה פאר א גוי פון מצרים אז ביי זיי איז נישט שייך אזא ענין, דאס הייסט אויך א גוי דערקענט און ווייסט אז חולין איז פון זיי מושלל פונקט ווי גניבה ביי אנדערע. במילא יעדער איד דארף געדענקען אז דער עצם מציאות זיינע איז קדושה און עס דארף זיין לייכטן אויף אן אופן אז אפילו די וועלט זאל עס קענען זען חולין מיט גשמיות ביי אים ס'איז צוויי וועלטן חולין איז ביי אים א ענין פון גנאי און הגם אז תורה זאגט אן איידן לכאורה ווערט דאך א שווערע שאלה תורה זאגט דאך אן איידן שטייט אין שטייט אין פרשת יתרו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך דער רבי ברענגט אראפ ואמרו חז"ל אין הארה צוועלף, ואמרו חז"ל ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, איז נישט קיין זאך אויב דו ווילסט קענסטו טון אויב דו ווילסט קענסטו נישט טון, נאר זיי זאגן זו מצוות עשה, עס איז א מצוות עשה אז א איד זאל ארויסגיין אין וועלט און ארבעטן, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אז אין ליקוטי שיחות חלק א' ווערט אנגעצייכנט די אלע פלעצער וואס עס שטייט, עס שטייט דארטן אזוי, עס שטייט אין מכילתא און דרשות פון רבי יהושע אבן שואיב, וואס איז געווען א תלמיד פון דעם רשב"א, און ס'ברענגט זיך אראפ מכילתא דרשב"י, דער לשון איז דארטן אזוי, שטייט דארטן כשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה. ווערט דאך א מורא'דיגע שאלה. הגם אז תורה זאגט אן אידן ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אז א איד בחול זאל זיך פארנעמען מיט חולין, איז נישט די כוונה אין דעם אז ער זאל זיך אראפלאזן צו די חולין, נאר אדרבה אז ער זאל זיי מעלה זיין צו דער דרגה ומצב פון חולין שנעשו על טהרת הקודש, ווי די גמרא זאגט אין חגיגה. ס'איז נישט אז ער גייט אראפ צו די חולין, ער הייבט אויף די חולין, ער מאכט זיי אין א וועג פון חולין שנעשו על טהרת הקודש, וואס דאס קומט דורך דער עבודה פון כל מעשיך יהיו לשם שמים, וואס דאס שטייט אין פרקי אבות, כל מעשיך יהיו לשם שמים, און נאך מער נאך א טיפערע דרגה בכל דרכיך דעהו וואס בכל מעשיך יהיו לשם שמים איך טו עס ס'א חולינדיגע זאך אבער איך טו עס לשם שמים דארטן איז דא בכל דרכיך דעהו אז אפילו ווען איך טו די זאך דער רבי ברענגט א דוגמא אויף אכילה פון שבת איז דאך א מצוה ס'איז דאך נישט קיין ענין פון עסן פון אן אופן פון רוחניות מען דארף מענג זיין דעם שבת מיט גוטע עסן מיט אלע זאכן דאס זעלבע דארף זיין אין דער וואך אז בשעת ער גייט ארבעטן זאל ער וויסן און געדענקען אז ער גייט ארבעטן דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שלחן ערוך אז דער גיין ארבעטן איז אז ער זאל קענען האבן פון וואו צו לעבן, און אז ער האט לעבן זאל ער קענען דינען דעם אויבערשטן. ביז בכל דרכיך דעהו, ביז אז ער איז זיי מקדש ממש. זיי ווערן קדשים קלים און נאך העכער ביז זיי ווערן קדשי קדשים איז א איד האט בכח און א איד דארף וויסן אז דאס איז די הוראה אז ער מיט חולין זענען צוויי באזונדערע וועלטן אבער דער אייבערשטער הייסט אז מ'דארף גיין ארבעטן יא זאלסט אויפהייבן די חולין זאלסט נישט אראפנעמען זיך צו די חולין נאר זאלסט אויפהייבן די חולין צו זיך חולין על טהרת הקודש מעשיך לשם שמים בכל דרכיך דעהו און זאלסט עס מאכן ביז קודש קדשים אוי סיי דאס וואס א איד קען צוקומען צו אזא מדריגה לכאורה דאך שווער ווי קען א איד קומען צו אזא מדריגה אז אפילו ווען ער איז פארנומען ברשות התורה מיט דברי חולין איז ער אינגאנצן מובדל פון זיי ביז אז זיי אלס חולין זענען ביי אים אן ענין פון גנאי ווי קען עס זיין ווי קען א איד דאס טון נעמט זיך עס דערפון פון וואנט קומט דאס וואס אזוי איז עס כביכול ביי דעם אויבערשטן. אז אויך דער אור אלוקי וואס איז בערך העולמות ווערט נישט נתפס חס ושלום אין די עולמות, און ס'איז און ס'איז אין אים נישט שייך חולין חס ושלום. איך וואלט געוואלט מיינען אז די אלוקות וואס ווערט נשתלשל און ס'קומט אראפ אין אזא דרגה ביז ס'קומט אראפ אין עולם הזה און עולם חשוך כפול ומכופל מיט די אלע זאכן, ווערט דאס א ענין וואס ווערט נתפס אויכעט אין דעם ענין פון עולמות, זאגט דער רבי ניין, וויבאלד אז דער אור אלוקי ווערט נישט נתפס, אזוי האט א איד אויך דעם כח אויף נישט צו ווערן נתפס. דערמיט איז מובן אז די הדגשה און הכפלה אין טענת אברהם, חלילה לך מעשות וגומר, חלילה לך השופט כל הארץ וגומר, וואס מיינט דאס? וואס האט ער געדארפט זאגן עס צוויי מאל, ולכאורה ווען ס'וואלט אפילו שייך געווען צו זאגן אז דער אויבישטער איז חס ושלום נישט אין דרגת היושר וצדק פון שופט כל הארץ, איז דאך אויך מופרך לגמרי צו טון כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. מען דארף נישט זיין, מען דארף נישט זיין דער ענין פון אין די העכסטע דרגה פון חלילה אויף נישט אויף נישט צו הרג'ענען א צדיק מיט א רשע צוזאמען, היינט וואס איז די הוספה חלילה לך השופט כל הארץ, וואס האט אברהם האט עס געדארפט זאגן צוויי מאל, ער זאגט דאך חלילה לך מעשות כדבר הזה, איז דאך שוין גענוג, זאגט דער רבי נאר דערמיט האט אברהם מדגיש געווען אז אפילו אין דער דרגה פון השופט כל הארץ ווען עס קומט אראפ למטה, די דרגה פון אלוקות וואו מעשה תחתונים, זיינען יא תופס מקום, זיי ווערן דארט גע'משפט און פון דארט ווערט נמשך דער ענין פון שכר ועונש, אויך דארט האט חולין קיין שום שייכות נישט, דאס אברהם האט געוואלט מדגיש זיין דא, זייער געשמאק, דערפאר האט ער געזאגט עס אין אן אופן פון צוויי מאל, און דעריבער איז עס אזוי אויך ביי א אידן, אזוי ווי ביי דעם אויבערשטן אפילו ווען עס קומט אראפ למטה דער אור, איז נישט שייך צו זאגן אז עס זאל זיין שייך צו אזא זאך, איז א איד אויך ווי קומט דאס צו א אידן? קלאר, א איד וואס איז א חלק אלוקי ממעל ממש, ווי דער אלטער רבי זאגט אין פרק ת, אין תניא פרק ב', אז אפילו ווען ער פארנעמט זיך מיט ענייני חולין, ווערט ער נישט נתפס אין זיי. בפנימיותו בלייבט ער מובדל פון זיי, און ביז אין אן אופן אז זייער וואכעדיגקייט איז ביי אים א דבר מגונה. און דאס גופא איז דער טעם וואס א איד האט דעם כח צו איבערמאכן די חולין ביז אז זיי זאלן זיין חולין שנעשו על טהרת הקודש, ווייל בפנימיותו איז ער אינגאנצן העכער פון חולין. האבן מיר א געוואלדיגע הוראה פון פון פון פון די מעשה וואס מיר האבן דא די מעשה מיט מיט חלילה לך מיט חולין פון די שבטים וויבאלד אז יעדער איד דארף טון א זאך וואס איז בכללות השבטים אזוי ווי אברהם יצחק ויעקב מוזן האבן אין זיך די אלע דרגות פון זיי און טון די אלע עבודות וואס זיי האבן געטון איז די עבודה דארף א איד אויכעט האבן און מען דארף געדענקען אז מען דארף האבן דעם ענין פון אז חולין מיט מיט ווי זאגט דער רבי לשון חולין מיט גשמיות קדושה ער מיט חולין און גשמיות זענען צוויי באזונדערע צוויי באזונדערע וועלטן זיין מהות ועצם איז קדושה און אלוקות אות ו' די הוראה הנ"ל האט אויך א קשר מיט'ן כללות'דיגן תוכן פון אונזער פרשה נישט נאר מיט די מעשה פון די שבטים וואס האבן געזאגט חלילה לך נאר דעם כללות'דיגן פרשה טרעפן מיר אויך דעם זעלבן ענין וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אין וועלכער עס רעדט זיך וועגן דעם קץ און די לעצטע סיבות ומאורעות וועלכע האבן דערפירט צו דער ירידה בפועל פון יעקב ובניו למצרים, און אין דעם גלות מצרים וואס איז ראש לכל הגליות. וואס טוט זיך דא ביי די מעשה מיט דעם בעכער? זענען אלע צוריק געקומען, און יהודה איז צוגעגאנגען צו יוסף און האט אנגעהויבן רעדן מיט אים מיט אלץ, ביז ולא יכול יוסף להתאפק, און זיך באוואוסט צו זיינע ברידער אז ער איז יוסף, און גלייך געשיקט זיי ברענגען יעקב'ן, דאס איז דער לעצטער שלב מיט די מעשה מיט דעם בעכער, וואס האט געברענגט צו ירידת מצרים, צו ירידת יעקב צו מצרים, און צו גלות מצרים, וואס איז ראש לכל הגליות, ווי שטייט דער לשון, דער רבי ברענגט פון בראשית רבה אין הערה פֿיר און צוואַנציק, דכל המלכיות נקראים על שם מצרים, מצרים איז מיצר, ס'איז מיצר לישראל מיט די אלע זאכן, דאס אלע גלות'ן האבן די זעלבע זאך אין זיך, ממילא. דא וועט מען פארשטיין וויבאלד אט די מעשה וואס ס'טוט זיך דא די מעשה מיט דעם מיט דעם גביע האט צו טון מיט די לעצטע דרגה מיט די לעצטע סיבה וואס יעקב איז אראפגעקומען אין מצרים אויכעט זיך אפלערנען פון דעם דעם עניין ווי מען דארף קוקן אויף גלות און ווי מען ווי מען דארף דינען דעם אייבערשטן אין גלות מיט אלע פרטים ווי דאס איז עס איז ידוע עס ברענגט זיך אין קונטרס י ד און אין ליקוטי דיבורים, ברענגט זיך א מורא'דיגע א מורא'דיגע זאך, ברענגט זיך דארטן די מעשה ווען דער פריערדיגער רבי האט מען איינגעזעצט און מען האט אים גע'פסק'נט אויף שיסן מיט א מיט א קויל, דער אייבישטער זאל אויסהיטן, דערנאך האט מען אים געוואלט פארשיקן אויף צען יאר, נאכדעם אויף דריי דריי יאר אין קאסטראמא, און ער האט געדארפט ארויספארן דאנערשטאג און ער האט געזאגט ער פארט נישט זאל נישט אנקומען דארטן שבת, און על פי הלכה האט ער געמעגט און געמוזט ארויסגיין ווייל ס'איז דאך אן ענין פון סכנת נפשות ממש צו בלייבן דארטן נאך דאנערשטאג ביינאכט פרייטאג צונאכטס ביז מוצאי שבת אין א פלאץ וואס איז סכנת נפשות מ'הרג'עט איינער דעם אנדערן דארטן מ'דארף נישט געבן קיין דין וחשבון איז ער אנגעקומען צו די באן פאר ער איז ארויסגעפארן האט ער גערעדט א דרשה אזוי ווי אזוי ווי ביי פארברענגען ער ווערט גארנישט נתפעל ער איז ערשט ארויסגעגאנגען פון דזשעיל און ער פארט אוועק אויף דריי יאר אין א ערי מקלט און פון דעסטוועגן רעדט ער אזעלכע ווערטער ס'איז ידוע דער פתגם פון רבותינו נשיאינו אז נאר אונזערע גופים זענען איבערגעגעבן אין גלות ושעבוד מלכיות, אבער אונזערע נשמות האט מען אין גלות נישט פארטריבן און אין שעבוד מלכיות נישט איבערגעגעבן, דער גוף איז אין גלות אבער די נשמה איז נישט אין גלות, און דעריבער, דאס איז דער לשון פונעם פריערדיגן רבי'ן וואס האט געזאגט דארטן ביי די באן פאר ער איז אוועקגעפארן, און דעריבער קען גלות האבן א שליטה אויף א אידן נאר דעמאלט ווען זיין גוף און עניינים גשמיים האבן ביי אים תפיסת מקום, ווען קען ער ווען קען גלות האבן א שליטה אויף א אידן ווען זיין גוף איז ביי אים דער עיקר אבער בשעת זיי זענען ביי אים נישט תופס מקום נאר אדרבה ביי אים זענען זיי אין א אופן פון חולין לשון גנאי ווייל ביי אים איז מער בגילוי זיין נשמה וואס האט אינגאנצן קיין שייכות נישט צו ענייני חולין דעמאלט האט אויף אים דער גלות קיין שליטה נישט. ער ברענגט אראפ אין הערה זעקס און צוואַנציק פון פלח הרימון אין שמות עמוד ז' אין דעם נאמען פון אלטן רעבן פון רבי הלל פאריטשער פלח הרימון, געוואלדיגע ווארט, שלפני נשמות הגבוהות לא נחרב הבית כלל כו', ס'ברענגט זיך אין חסידות אויכעט, מסתם אין קבלה ברענגט זיך, אז רבי שמעון בן יוחאי איז געווען אין אזא דרגה אז אפילו נאכן חורבן בית המקדש האט ער געהאט אלע אורות מיט אלע זאכן וואס ס'קומט אראפ די השפעות וואס ס'קומט אראפ פון בית המקדש האט ער אויכעט געהאט. דארט שטייט קלאר דער לשון, אז פאר נשמות גבוהות איז לא נחרב לא נחרב הבית כלל, ווייל ס'איז דער גוף גארנישט, ס'איז דער ענין פון נאר די נשמה, מצד דער ענין פון נשמה איז נישטא קיין גלות. יש לומר, אז דאס איז אויך דער טעם פנימי וואס די לעצטע פאסירונג, וואס האט גע, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דער לעצטער שלב אין יעקב'ס אראפקומען אין מצרים איז געווען אויף אזא סארט אופן. מיר זעען וואס דאס איז. יש לומר, אז דאס איז אויך דער טעם פנימי וואס די לעצטע פאסירונג וואס האט גורם געווען צו ירידת יעקב ובניו למצרים איז געווען דאס וואס מען האט ביי די שבטים געפונען דעם גביע הכסף ווארום גלות און שעבוד מלכיות קענען ניט שולט זיין אויף אידן סיידן ווען ס'איז ביי זיי דא לכל הפחות עפעס א חיסרון אין דעם הרגש פון חולין לשון גנאי. וואס איז געווען דער לעצטער שלב? מ'האט חושד געווען די די שבטים אז זיי האבן געגנב'עט דעם בעכער, זיי האבן טאקע נישט געגנב'עט, אבער מ'האט זיי חושד געווען אז זיי האבן געגנב'עט, דאס אליין איז שוין געווען דער עיקר שלב, דער לעצטער שלב אויף יעקב'ס קומען אין גלות אין מצרים, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין, דאס וואס זיי זענען נכשל געווארן צו האבן ביי זיך דעם גביע הכסף, אפילו שלא בידיעתם, אבער דער גביע הכסף איז דאך געווען ביי זיי, איז א באווייז אויף א געוויסן חסרון, אין זייער הרגש השלילה פון חול, אז ס'קען זיך געפונען ביי זיי אין די זעק, ביי בנימין אדער ביי לכאורה ביי אלעמען האט זיך געפונען דער ענין פון דעם בעכער, דאס אליין ווייזט אויף א חסרון אין זייער הרגש השלילה פון חסרון האט עס געוויזן, על דרך הידוע, ווי ס'איז באוואוסט, דער רבי ברענגט אראפ פון פון איגרת הקודש פון אלטן רעבן, אז מצד דער נשמה פון א אידן איז ניט שייך אז ער זאל עובר זיין אן עבירה אפילו ניט בשוגג. אות ז' זעט מען אז דא איז געווען א ענין פון דערפאר איז געווען די געשמאק צו פארשטיין פארוואס דאס איז געווען די לעצטע שלב פון יעקב'ס אראפקומען אין מצרים אות ז' כשם ווי דאס איז בנוגע צו א אידן אז דער גאנצער ענין הגלות איז נאר בחיצוניות ווי ערשט געזאגט נאר מצד הגוף אבער בפנימיות מצד הנשמה איז ער אין א מצב פון חירות וגאולה די נשמה איז חירות על דרך זה איז עס בנוגע צום ענין הגלות עצמו, נישט נאר צו דעם אידן, נאר דער ענין פון גלות אליין איז אויכעט אויף דעם זעלבן אופן. וואס מיינט דאס? די כוונה וואס דער אויבערשטער שיקט אידן אין גלות איז צוליב דער עליה וגאולה וואס קומט נאכדעם. זייער געשמאק, ס'גייט צוזאמען מיט דעם רבינ'ס שיטה מיט דעם רבינ'ס וועג, ווי האט מען געלערנט יענע וואך פאר צוויי וואכן, ווי יענקל האט געזאגט שיר המעלות, ווי זאגט א איד שיר המעלות ביי לבן אין שטוב? ווייל ער האט געוואוסט וואס דער תכלית איז, האט ער געקענט זיין דארטן אין גלות, צוליב דעם תכלית, דארט זענען געווארן געווארן די שבטים, דארט האט ער אפגעטון אלעס וואס מען דארף טון, און דווקא דארטן אין חרון אף של מקום און אין ביתו של לבן, האט ער געמאכט שיר המעלות ווייל ער ווייסט וואס דער תכלית איז. פונקט וואס דער רבי זאגט דא. די כוונה וואס דער אויבערשטער שיקט אידן אין גלות איז צוליב דער עליה וגאולה וואס קומט נאכדעם. במילא איז דאס ירידה אין גלות נאר בחיצוניות, אבער בפנימיות ובכוונה דער רבי האט אונטערגעשטראכן ובכוונה איז דאס אן ענין פון עליה וגאולה קען נישט אנקומען צו דער עליה דארף ער זיין דארטן איז דאס זיין דארטן אליין דארף ווערן געטון מיט שמחה און מיט די גרעסטע איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן און דאס איז אויך דער ביאור פנימי פון דעם מאמר חזל הידוע ס'ברענגט זיך אראפ אין איכה רבה אין פרק א' אז תיכ אז תיכף נאכן חורבן נולד מושיען וגואלן של ישראל גלייך נאכן חורבן איז געבוירן געווארן משיח דער מושיען של ישראל, דאס הייסט אז גלייך ביי דער התחלה פון דעם גלות האט זיך אנגעהויבן די גאולה, וויבאלד אז דאס איז דער גאנצער תוכן פנימי פונעם גלות, מוז מען זען אז ביים אנהייב גלות איז שוין דא דער ענין פון גאולה, און אין דעם אויך באשטייט די עבודה פון א אידן, יעצט גייט דער רבי זאגן וואס די הוראה צו אונז, דורך דעם וואס ער פועל'ט אז אין זיין הנהגה זאל זיך הערן זיין פנימיות'דיגער מהות, די נשמה וואס איז העכער פון צו זיין אין גלות, איז ער אויך מגלה די פנימיות און כוונה פון גלות, ער איז מגלה יעמאלט דעם גילוי פון דער גאולה. זייער א געוואלדיגע געשמאקע הוראה סיי פונעם ענין פונעם גביע, און סיי פון די עצם מעשה וואס דער גביע געווען דער דער דער לעצטער שלב וואס האט געברענגט זיינען געגאנגען קיין מצרים דעם ענין וואס מען דארף געדענקען אלעמאל אז דער ענין פון גלות איז נישט דער תכלית איז נישט גלות דער תכלית איז נישט פייניגן אידן דער תכלית איז דער ענין פון פון עליה און בפרט נאך נאך אזא גרויסע ירידה פון 2000 יאר כמעט אין גלות איז דאך זיכער די עליה זיין געוואלדיג און דער אייבערשטער העלפן מען זאל שוין זוכה זיין בקרוב צו דעם אין אות ח' האב איך געזאגט ווי דער דער רבי האט ארויסגעברענגט א געוואלדיגן זאך אין פירוש רש"י א רמז אין רש"י אות ח' ווי גערעדט שוין פיל מאל זענען דא אין פירוש רש"י על התורה ענינים מופלאים אין הערה 31 לשון השל"ה במסכת שבועות שלו זאגט ער אז ס'איז דא ענינים מופלאים רש"י האט באהאלטן אינעווייניג זאכן פון אלע חלקי התורה אויך על דרך הרמז והסוד. מען דארף זיך אריינלייגן און פארשטיין וואס רשי האט געוואלט דא זאגן. ס'אמאל געווען, איך האב עס שוין געזאגט דאכט זיך מיר איינמאל, אז דער רבי האט געזאגט אז ווען רשי האט געשריבן זיין פירוש, מיר האבן דאך, מיר גייען פרעגן דא א געוואלדיגע שאלה אויף רשי'ן, א שווערע שאלה אזוי ווי מיר האבן גערעדט אנהייב די שאלות אויף רשי'ן. די שאלה איז צו רשי ווען ער האט געשריבן זיין פירוש ביים, ביי דעם ענין פון די, פון דעם סדום, און ווי רש י האָט געשריבן דאָ חלילה לך האָט ער געדענקט און האָט געוווּסט אַז ער שרייבט דאָרטן אַנדערש און דאָ אַנדערש דאָ לייגט ער צו אַ צווייטן פירוש און דאָ לייגט ער צו גנאי דאָרטן שרייבט ער נאָר חלילה דער רבי האָט געזאָגט אַמאָל אַז ס'קען זיין אַז רש י האָט עס געשריבן ברוח הקודש און ער האָט גאָרנישט געוווּסט דער אייבערשטער האָט איבערגעלאָזט פאַר אונז אַז דער רבי האָט איבערגעלאָזט פאַרן רבין צו נעמען און מאַכן אַ נייע רש י אין אַזויפיל רש יס וואָס דער רבי האָט מסביר געווען אַ ליכטיגער רש י און אויף אַזאַ סאָרט אופן וואָס רש י אַליין ווען ער האָט עס געשריבן האָט נישט געוווּסט פון די חידושים דער רבי זאגט די זעלבע זאך אויך וועגן רמב ם מ'איז מחדש זאכן אין רמב ם פרעגט שאלות אויף רמב ם מ'איז מחדש דא אויך די זעלבע זאך ס'וועט זיין א פשוט א געוואלדיגע זאך אבער עס ליגט דא באהאלטן וואס דער רבי האט מגלה געווען ווי דער של"ה זאגט אז מען דארף עס זוכן און מען געפינט די רמזים מיט דא אין רש"י געוואלדיגע זאכן וואס איז דא דארט גערעדט שוין פיל מאל זיינען דא אין פירוש רש"י על התורה ענינים מופלאים פון אלע חלקי התורה אויך על דרך הרמז והסוד געפינט מען אויך א רמז אויף דעם ענין הגלות והגאולה הנל אין פירוש רש י בסיום פון אונזער פרשה, מען רעדט דאך דא וועגן דעם ענין פון גלות און גאולה, וועט מען געפינען אין סיום הפרשה, א זאך וואס רש י איז מרמז ברמז דעם ענין פון גלות מיט גאולה. דא אין די פרשה צום סוף הייבט זיך דאך אן דער ענין פון גלות, וואס מען האט געברענגט דעם גביע מ'האט זיי צוריק געברענגט אין מצרים, יעמאלט איז ער זיך נתוודע לאחיו, יעמאלט גייען זיי ברענגען יעקב'ן, עס הייבט זיך אן דער גלות מצרים. ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה נאכדעם קומט מען צו מתן תורה אויף די ווערטער דער רבי ברענגט אראפ די רשי אין אונזער פרשה פרק מ ד פסוק ט ז שטייט אז ווען זיי זענען געקומען צו יוספ'ן האבן זיי געזאגט מה נאמר מה נצטדק וואס קען מען זיך פארן וואס קען מען זיך גערעכט מאכן דער בעכער איז געפונען געווארן ביי אונז ביסט גערעכט מ'ווייס נישט ווי אזוי אבער עס איז געפונען געווארן ביי אונז האבן די שבטים געטענה'ט אויף די ווערטער ומה נצטדק איז רשי מפרש לויט דעם פירוש פון רש י, עט ווערן א געוואלדיגע דריי שאלות, און מיט דעם ענטפער עט ארויסקומען א נייער ליכטיגער ענין אין דעם ענין פון גלות און גאולה. אויף די ווערטער ומה נצטדק איז רש י מפרש, וואס הייסט מה נצטדק? לשון צדק. ווי קען מען זיך מאכן גערעכט? איי שטייט דאך נצטדק, שטייט דאך נישט מה צדק. זאגט רש י אין דקדוק וואס דאס מיינט. וכן לשון צדק, וכן כל תיבה שתחילת יסודה צדי, יעדער ווארט וואס הייבט זיך אן מיט א צדיק אזוי ווי צדק, והיא באה לדבר בלשון מתפעל או נתפעל, זי וויל דאך זאגן אז מה נצטדק, ווי קען ער זיך בארעכטיגן, נותן ט' במקום ת', לייגט מען אריין א ט' אנשטאטס א ת', ואינה ניתנת לפני אות ראשונה של יסוד התיבה, אלא באמצע אותיות העיקר. ס'וואלט געקענט שטיין ומה. נטצדק. נון, ערשטנס זאָגט דער רשי אַז ס'דאַרף זײַן אַ תּו' און ער שרײַבט אַ ט', װײַל װען מע קומט משנה זײַן אַ זאַך אױף מתפּעל און נתפּעל, שרײַבט מען עס מיט אַ ט', און װעגן װוּ גײט אַרײַן דער ט'? געװאַלדיקע זאַך, אַ געװאַלדיקע זאַך אין דקדוק, דער ט' צוטײלט דעם װאָרט צדק ס'איז צדיק און ט', און דערנאָכן גײט ד' ק', און ס'שטײט נישט היצטער מה נטצדק. עס קען שטיין מה נטצדק, וואלט געבליבן דער ווארט צדק, און דער ט' וואלט אריינגעקומען אנהייב פאר דעם ווארט צדק, און מען וואלט געוואוסט וואס קען מען זיך בארעכטיגן. זאגט רש י ניין, והיא באה לדבר בלשון מתפעל או נתפעל נותן ט' במקום ת', ואינה ניתנת לפני אות ראשונה של יסוד התיבה, דער יסוד התיבה איז דאך דער צדיק, כ'שרייב, וואס, וואס שרייב איך, וואס שרייב איך נאכן צדיק, שרייב איך אינמיטן, איך צעטייל דעם ווארט פון צדק. אלא באמצע אותיות העיקר, און רש י ברענגט אויף דעם אייניגע דוגמאות. רשי ברענגט א דוגמא, ויצטבע, ווי קומט אריין דא א ט' אינמיטן, שטייט דאך אז דער יסוד איז דאך צבע, ווייל אז זעט דאס ווען ס'דא א ווארט וואס דער יסוד איז צבע, מ'וויל זאגן אז ער איז געפארבט געווארן, זאגט מען ויצטבע, מ'זאגט נישט ויטצבע, מ'לאזט דעם צבע דעם גאנצן ווארט. נאך א זאך, רשי ברענגט אראפ, דער רבי ברענגט עס נישט אראפ דא, אבער צו פארשטיין בעסער דארף מען אריינקוקן אין רשי און זען וואס ער זאגט, שטייט ויסתכל החגב, פון וואנעט קומט דאס? פון דעם ווארט סכל,

זעלבע זאך, דער ת' איז מפריד צווישן די אותיות העיקר, אותיות העיקר איז דער ענין פון, ער זאגט א דוגמא אויף דעם, ער ברענגט א דוגמא פון ויסתכל החגב, וואס מיינט עס? עס קומט אין ווארט סכל, לייגט מען אריין א ת' נאכן סמך. רשי ברענגט דוגמאות פריער פון ווערטער וואס הויבן זיך אן מיט א סמך, ער ברענגט אן סבל, סכל, און דערנאך פון ווערטער וואס הויבן זיך אן מיט א שין, שמר, און שולל, איז ווען דו ווילסט עס זאגן, לייגט מען אריין א ת' צווישן דעם שין מיט דעם ו' מיט דעם ר', אזוי ווי מ'האט געזאגט פריער וועגן ויצטבע און ויסתכל.

סלול, נעם איך ווייטער דעם ווארט און איך צונעם אים, איך נעם דעם עיקר'דיגן ווארט פון דעם גאנצן ווארט סלול אדער סולל און איך לייג אריין א ת' אינמיטן, און דאס וואס רשי זאגט, מיט דעם ענדיגט רשי, מסתולל בעמי, מגזרת, דרך לא סלולה, דאס איז א פסוק אין ירמיה. פרעגט דער רבי דריי שווערע שאלות אויף די רשי. דארף מען פארשטיין, א', לויט'ן סדר, קשיות וואס איז שרייען קשיות פשוטע ממש דער רבי האט עס אמאל אנגערופן קלאץ קשיות ווי האט עס רשי געשריבן אזוי לויט דעם סדר אין פירוש רשי אז צום ערשטן ברענגט ער דוגמאות פון ווערטער מיט א סמך ביים אנהייב און נאכדעם פון ווערטער מיט א שין ביים אנהייב יא, נאכאמאל, צוערשט ברענגט ער, ברענגט ער דוגמאות צו אונזער פסוק אויף לשון צדק, נצטדק, ברענגט ער א ראיה פון סמך און ער ברענגט א ראיה פון שין, אז ס'הייבט זיך אן א ווארט מיט א סמך און מיט א שין, יעמאלט אז מ'וויל עס מאכן מתפעל אדער נתפעל, קומט אריין, אינטערעסאנט, דארטן קומט אריין א ת' און דא קומט אריין א ט', ווי רשי זאגט אז מ'נוצט נישט קיין ת' דא נאר מ'נוצט א ט', איך בין נישט קיין בעל מדקדק, איך ווייס נישט אבער ס'דא א סיבה פארוואס דא נוצט מען א ט' און נישט קיין ת', רשי זאגט קלאר. נותן ט' במקום ת'. אקעי. לויטן סדר אין פירוש רשי אז צום ערשטן ברענגט ער דוגמאות פון ווערטער מיט א סמך ביים אנהייב, און נאכדעם פון ווערטער מיט א שין ביים אנהייב. יא, אזוי דארף זיין. קודם קומט סמך דערנאכדעם קומט שין. האט ער דאך געדארפט ברענגען די דוגמא פון מסתולל, ווי הייבט זיך אן מסתולל? מיט א סמך. וואס תחילתו בסמך. האט ער דאס געדארפט ברענגען א' צוזאמען מיט אלע דוגמאות פון תיבות שבתחילתו סמך. די ערשטע קשיא איז דא צוויי קשיות שוין, האט ער'ס געדארפט ברענגען צוזאמען מיט די ענין פון סמך, און ב' פאר די דוגמאות פון תחילתן בשין, ווי קומט אריין אינמיטן דארטן דער ענין פון מסתולל צום סוף, ברענג זאכן מיט א סמך, דערנאך מיט א שין, דערנאך גייסטו צוריק צום סמך? וואס טוט זיך דא? בית, א געוואלדיגע שאלה, בית, שווערע שאלה, פארוואס זאגט רשי דא אז מסתולל איז מגזרת דרך לא סלולה, אנדערש ווי ער זאגט בעצמו אויפן פסוק עודך מסתולל, אינעם פסוק אין וארא ווען שטייט עודך מסתולל, במקומו וואס זאגט רשי דארט?

א געוואלדיגע קשיא דאך געוואלדיג דא זאגט ער ס'רעדט זיך וועגן דרך אויפן זעלבן פסוק עודך מסתולל וואס ער זאגט דא אין מקץ זאגט ער מגזירת דרך לא סלולה און דארטן זאגט ער מסתולל מגזירת מסילא פון א וועג

ליגט דא באהאלטן א געוואלדיגע זאך, די יסוד פונעם רעבן איז, מבהיל, מבהיל על הרעיון, די יסוד פונעם רעבן איז זייער פשוט, ווען מ'רעדט אין פרשת מקץ, גייט מען אריינגיין אין גלות, וואס די ראיה, וואס די ראיה, וואס מיינט דער לשון, וואס רשי דארף ברענגען א דוגמא, ומסתולל, עודך מסתולל בעמי, זאגט ער דרך לא סלולה, ס'איז נישט קיין אויסגעטראטענע וועג, מען גייט אין די גלות אריין, בשעת אין וארא הייבט זיך אן דער ענין פון די מכות, און ס'גייט דארטן, מ'האלט באלד ביי ארויסגיין, דאס איז א דרך סלולה פשוט געוואלדיג דעם רעבנס חידוש און דער רמז וואס ליגט אין רשי באהאלטן וואס רשי שרייבט דא אזוי און דא שרייבט ער אזוי אויפן זעלבן פסוק אות ט' איז דער ביאור אין דעם על דרך הרמז שבפירוש רשי דער חילוק צווישן אונזער פרשה און פרשת וארא איז פרשת מקץ רעדט כנזכר לעיל וועגן דעם קץ פון זמן דער סוף פון זמן ההכנה צו גלות מצרים מיט דעם הייבט זיך אן דער ענין פון מצרים דאקעגן אין פרשת וארא רעדט זיך וועגן די ערשטע מכות וואס דער אויבערשטער האט געבראכט אויף די מצרים וואס איז דאס געווען התחלת הגאולה דער רבי ברענגט אראפ שפעטער נישט אין די נישט אין די הערה התחלת הגאולה ובפרט על פי מאמר רזל אז נאך בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים איז שוין געווען ממש אין דעם תהליך פון די גאולה מ'האט שוין נישט געארבעט קיינמאל די עבודת פרך מיט די אלע זאכן האט זיך שוין אפגעהערט ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה און דערמיט איז מובן וואס אין פרשת וארא ביי התחלת הגאולה זאגט רשי אז מסתולל איז מגזירת מסילה

ווייל דאס גופא וואס עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם איז געווען בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ ולמען רבות מופתי בארץ מצרים, אבער ס'איז שוין אינמיטן די גאולה, מ'ארבעט שוין נישט, ס'האלט שוין טיף אין די גאולה, ביי דיר איז טאקע ביטער מסתולל, אבער פונעם זעלבן ווארט מסתולל וואס ביי פרעה איז דאס נאך ער לאזט נישט ארויסגיין, ביי אונז איז דאס שוין א ענין פון מסילה, מ'האלט איצט שוין אויפן וועג פון ארויסגיין. און דער רבי לייגט צו אין הערה איין און דרייסיג ערשט וועט ווערן פארשטאנדיק נאך א געשמאקע זאך אין פרשת וארא ווען רשי רעדט וועגן מסתולל און ער זאגט מגזירת מסילה לייגט רשי צו ער ברענגט א דוגמא תשתרר עלינו וואס איז עס תשתרר עלינו מגזירת שר ונגיד מען רעדט דא פון די אידן זענען שוין געווען אין א העכערע דרגה מה שאין כן דאס אלץ ווי מען רעדט אין פרשת וארא מה שאין כן אין אונזער פרשה וואו דער תוכן איז התחלת הגלות איז דער מס איז דער מסתולל בעמי אין אן אופן פון דרך לא סלולא, אונטערגעשטראכן, דרך לא סלולא, זעט אויס ווי דאס וואלט געווען אן אמת'ער גלות. איז די הכנה צו דער לעצטער קץ פאר מען גייט אריין, דער קץ, דער סוף פון פאר מען גייט אריין אין גלות. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי איז מחדש דאס אין אין דעם רמז וואס מען זעט דער חילוק אין רשי, וואס האסטו געמיינט דא רשי? וואס האסטו געשריבן דא אזוי און דארטן אזוי? דא ליגט באהאלטן א זאך אז דא האלט מען אין טיף אין דא גייט מען אריין טיף אין גלות דא גייט מען אריין אין גאולה אף על פי כן יעצט דארף מען טרעפן דער רבי האט געזאגט אז מען גייט טרעפן דא דעם ענין פון אין גלות זאל מען שוין זען די גאולה אז דער אז דער גוף איז נישט זיכער די נשמה איז זיכער איז מען גארנישט אין גלות ביז דארטן למעלה די נשמה גייט נישט אין גלות מען קען דינען דעם אייבערשטן מיטן די נשמה מען קען זיין צוגעבונדן צום אייבערשטן און ס'האט נישט צו טון אינגאנצן צום ענין פון פון גלות אף על פי כן דא האט דער רבי אויך ארויסברענגט די זעלבע זאך אף על פי כן וויבאלד אז ביידע פירושים אין רשי מגזירת דרך לא סלולה און מגזירת מסילה זענען אויפן זעלבן ווארט סיי דער ענין פון לא סלולה און סיי מסילה איז א ראיה אז זיי האבן א תוכן וואס בינדט זיי צוזאמען מען מוז זיי בינדן ביידע צוזאמען עס קען נישט זיין ס'זאל זיין א סתירה אין זעלבן פירוש אויף איין ווארט אדער אויף איין זאך זאל זיין סותר איינער דעם אנדערן דאס וועט זיין לא מסילה און דאס וועט זיין מסילה עס קען נישט זיין אויך דער דרך לא סלולא איז א דרך ס'איז א דרך ס'איז א מסילה וואס איז דער דרך וואס א דרך מסילה איז דאס וואס ער פירט צו דער גאולה דער גאנצער ענין פון דעם גלות איז וואס פירט אונז צו די גאולה דער גאנצער אריינגיין אין גלות דערפאר דער ענין פון דרך לא סלולא איז דער דרך צו ברענגען צו מסילה ס'איז נאר וואס בתחילת הגלות איז עס טאקע דרך לא סלולא ס'איז נישט קיין אויסגעטראטענע וועג ווייל בחצוניות זעט עס אויס ווי א אמת'ער גלות דאס אלץ בחיצוניות, בפנימיות אבער איז דער דרך פון לא סלולא גלות גופא איז אן ענין פון מסילא לשאר לשאר עמו וגומר, ווי דער רבי ברענגט אראפ ווי א פסוק אין ישעי', ווי געזאגט פריער, דערמאנען עס נאכאמאל, ווי געזאגט ביי יעקב, ווי האט ער געזאגט שיר המעלות. האט געגלייבט אלץ איז געווען פיין אבער האט דאך געארבעט ביי לילה ביי יום ביי קרח און נישט פארמאכט די אויגן און אלע זאכן וואס האט געטון ווי האט ער געטון מיט א שיר המעלות דער רבי האט געזאגט ווייל ער האט געזען דעם סוף וואס גייט זיין דאס איז דער תכלית פון דעם עניין פון גלות גלות גופא איז אן ענין פון מסילא לשאר עמו, א מסילא צו דער גאולה, ווייל די כוונה און פנימיות פון גלות מצרים איז וואס נישט דער גלות נישט דער פייניקן אידן יציאת מצרים און מתן תורה און דעריבער ברענגט רשי די דוגמה פון מסתולל בעמי וואס שטייט ביי די מכות מיט וועלכע עס האט זיך אנגעהויבן די גאולה כנל אין אונזער פרשה וואו עס רעדט זיך נאך וועגן דער הכנה והתחלת הגלות וואס האט רשי געדארפט בכלל ברענגען דעם רשי האט שוין געברענגט גענוג דוגמאות בפרט נאך די שאלה וואס ברענגסט עס צום סוף וואס ברענגסט עס נישט ביי די סמך'ס? געוואלדיג וואס דא טוט זיך, וואס מען זעט דא וואס וואס רשי האט דא געטון. רשי האט געהאט גענוג דוגמאות אויף סמך און אויף שין, וואס האט ער געדארפט דאס ברענגען? ווייל בשעת מ'גייט אריינגיין אין גלות האט ער געוואלט ברענגען דעם ענין פון גאולה, דעם זעלבן פסוק. דעריבער ברענגט רשי די דוגמא פון מסתולל בעמי, וואס שטייט ביי די מכות מיט וועלכע עס האט זיך אנגעהויבן די גאולה כנל. אין אונזער פרשה וואו עס רעדט זיך נאך וועגן דער הכנה והתחלת הגלות, ווייל גלייך בתחילת הגלות איז שוין פאראן בכוונה ובפנימיות דער ענין הגאולה פון דעם גלות. אות יוד. על פי הנל איז אויך מובן פארוואס רשי שטעלט די דוגמא פון מסתולל צום סוף פון זיין פירוש, מ'האבן נאך נישט פארענטפערט די שאלה, פארוואס שטעלט רשי, מ'האט פארענטפערט פארוואס רשי זאגט ברענגט אנדערע סארט פירושים, דא זאגט ער דרך לא סלולה דא זאגט ער מסילה, אבער רבונו פארוואס ברענגסטו עס צום סוף? ווייל מיט דעם איז ער מרמז אז דער אפשלוס און תכלית פון די מאורעות וואס ווערן דערציילט אין די פרשות פון וישב ומקץ וועלכע האבן דערפירט צו גלות מצרים, יא? אידן זענען ס'געווען א ס'איז געווען א הונגער, פרעה האט גע'חלומ'ט, מ'האט אריינגעזעצט יוסף איז געווען אין דזשעיל, מ'האט אים ארויסגענומען, און מ'איז געקומען צו בעטן עסן, דערנאך האט מען אריינגעלייגט דעם בעכער, דאס אלץ פרשה פון וישב ומקץ איז דאך די הכנה צו דעם ענין פון גלות, וועלכע האבן דערפירט צו גלות מצרים, איז שוין פארבונדן מיט דער גאולה, רשי קען דאס נישט אריינלייגן אינמיטן די סמך'ס, ער ענדיגט מיט דעם די רשי, זאלסט געדענקען אז דער גאנצער ענין פון גלות איז דער תכלית איז די גאולה, וועלכע האבן דערפירט צו גלות מצרים איז שוין פארבונדן מיט דער גאולה, זי איז שוין דא אין גלות בפנימיות, דערפאר איז ער מסיים מיט דעם. געוואלדיג, געוואלדיג. איר זאלט זיך פארשטעלן אז ביי יעדן צוויי שורות האב איך געזאגט געוואלדיג. קען עס נישט זאגן ווייל מ'וועט לאכן פון מיר אבער ס'איז ממש א און די הוראה וואס מ'דארף נעמען פון דעם ווי מ'דארף לעבן אין גלות מ'דארף לעבן מיט משיח מ'דארף לעבן אין א העכערע דרגא פון די וועלט מ'דארף לעבן מיט די רוחניות מ'דארף לעבן מיט די גשמיות און דער רבי האט געזאגט אזעלכע קלארע ווערטער אז ער מיט חולין מיט גשמיות זיינען באזונדערע וועלטן און דער ווארט איז געווען פאר דעם געווען א איד דארף וויסן אז כל עניניו ומעשיו איז דער ענין פון קדושה און אזוי איז עס אויך בנוגע צום גלות זה האחרון, דעם גלות וואס מיר לעבן יעצט, אז ווען א איד הערט אז דער גאנצער ענין פון גלות איז נאר א חיצונית'דיגער ענין, אבער בפנימיות שטייט ער העכער פון גלות, און ס'איז שוין דא דער ענין דלעתיד, דאס גופא ברענגט ארויס די פנימיות פונעם גלות, מן העלם אל הגילוי. דאס אליין וועט ארויסברענגען דעם גילוי, דעם דעם פנימיות מן העלם אל הגילוי. וואס וועט עס ארויסברענגען? עס קומט די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו בקרוב ממש. משיחת שבת פרשת מקץ תשכ ה.